בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים, דף ל"ה, עמוד א' ביי די משנה, אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובותו בפסח, מיט די פאלגענדע זאכן קען מען יוצא זיין די חוב פון עסן מצה פסח ביינאכט אזוי ווי ס'שטייט אין פרשת בא, בערב תאכלו מצות, עס איז דא א מצוות עשה דאורייתא אז מען זאל עסן די ערשטע נאכט פסח מצות. די אלע פסוקים וואס ס'שטייט שבעת ימים תאכל מצות איז נישט קיין מצוה אז מ'דארף עסן מצות, ס'איז נאר אז אויב מ'וויל עסן ברויט טאר עס נישט זיין קיין חמצ'דיגע, ס'מוז זיין געמאכט פון מצה. די איינציגסטע מאל וואס ס'איז יא דא א חוב אז מ'מוז עסן מצה איז נאר בערב די ערשטע נאכט פסח. די תורה זאגט דאך אבער נישט פון וואס זאל מען מאכן די מצה, אפשר קען מען נעמען בונדלעך און מאכן פון דעם מעל און פון דעם זאל מען מאכן די מצה אויף יוצא צו זיין, וועלן מיר שוין זעהן איז דא א לימוד אין די תורה וואס די גמרא וועט שפעטער ארויסלערנען שטייט לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, איז ווייל די תורה האט צוזאמגעשטעלט די איסור פון חמץ מיט די מצוה פון מצה, דרש'ן איך אז לא תאכל עליו חמץ נאר אזעלכע זאכן וואס דו ביסט מוזהר אז מען טאר דאס נישט עסן ווען ס'איז חמצ'דיג, פון דעם זאלסטו מאכן די שבעת ימים תאכל מצות, און די מציאות איז אז חמצ'דיג ווערן קען נאר די חמשת מיני דגן, דאס איז תבואות אין איינע פון די פינף מינים וואס די משנה טוהט אויסרעכענען, וואס ביי זיי איז די טבע אז ווען זיי שטייען לאנג ווערן זיי חמץ. אנדערע זאכן, אפילו אויב זיי ווערן אויפגעבלאזן איז דאס נישט קיין חמץ, דאס איז א סירחון, ס'ווערט אזוי ווי פארשטינקען. אויב אזוי קומט אויס אז די איינציגסטע זאך אויף וואס מען איז עובר אויף די איסור פון חמץ איז נאר די חמשת מיני דגן, ממילא קען מען נאר פון דעם מאכן מצה, דאס זאגט די משנה, מיט וועלכע זאכן, בחיטים, דאס איז ווייץ, בשעורים, גערשטן, בכוסמין, דאס רופט מען אויף ענגליש ספעלט, און די גמרא וועט שוין באלד זאגן אז דאס איז אין די משפחה פון ווייץ. און אין רש"י אויף די גמרא דיבור המתחיל גולבא זאגט אויך רש"י אישפילט"א בלע"ז, דאס איז ספעלט. ובשיפֿון, וואָס דאָס מע רופֿט עס אויף ענגליש Rye, אויף ייִדיש טײַטשט מען דאָס קאָרן. ובשיבולת שועל, דאָס איז דער פֿינפֿטער מין, דאָס רופֿט מען אויף ענגליש Oats, און ס'הייסט שיבולת שועל, ווײַל דער זאַנג דערפֿון זעט אויס ווי דער וויידל פֿון אַ פֿוקס. שיבולת מיינט דער זאַנג, שועל, אַ פֿוקס. און די גמרא וועט שוין זאָגן, אַז די צוויי מינען, שיפֿון מיט שיבולת שועל, זענען די משפּחה פֿון גערשטן. נאָר פֿון די פֿינף מינען קען מען מאַכן די מצה יוצא צו זײַן ידי-חובותו די ערשטע נאַכט פּסח. פאר מען גייט ווייטער מיר מקדים זיין אז פון די זעלבע לימוד וואס אונז האבן יעצט ארויסגעלערנט אז נאר אזא מין וואס קען ווערן חמץ קען מען מאכן דערפון מצה, פון די זעלבע פסוק לערנט מען אויך ארויס לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, אז מען קען נאר יוצא זיין די מצוה פון מצה מיט אזא זאך וואס ווען ער וואלט ווען געווען חמץ וואלט איך נאר עובר געווען אויף לא תאכל עליו חמץ, און יעצט ווען ער איז נישט חמץ נאר מצה קען מען מיט דעם יוצא זיין, אבער טאמער איז עס אזא מין זאך וואס האט נאך א אנדערע עבירה אויסער די איסור פון חמץ, למשל, ער האט גענומען תבואה פון תבל און געמאכט מצה דערפון, ער האט נאכנישט אראפגענומען תרומות און מעשרות וואס דאס איז דאך א איסור אז מען טאר עס נישט עסן אלס תבל, קומט אויס אז ווען דאס וואלט געווען חמץ'דיג וואלט עס געהאט צוויי איסורים סיי די איסור פון חמץ און סיי די איסור פון תבל, איז מיט אזא מין זאך אפילו ווען ער איז נישט חמץ'דיג קען מען נישט יוצא זיין די מצוה פון מצה, און יעצט גייט די משנה דא אויסרעכענען אזעלכע זאכן מיט וואס מען קען יא יוצא זיין ווייל עס איז נישט קיין עבירה, און אנדערע זאכן וואס ווערט יא גערעכנט ווי עבירה וואס מען וועט נישט קענען יוצא זיין, זאגט די משנה ויוצאין בדמאי. מען קען יוצא זיין מיט מצה וואס איז געבאקן געווארן פון מעהל פון דמאי, דמאי מיינט אז מען האט געקויפט דעם מעהל פון אן עם הארץ, וואס די חכמים האבן דאך געזאגט אז מען דארף אראפ נעמען דערפון תרומות און מעשרות ווייל זיי זענען נישט באגלייבט אז זיי געבן אראפ, ס'איז געווען עמארצים וואס פלעגן נישט אראפ געבן מעשרות, כאטשיג מן התורה וויבאלד רוב עמי הארץ מעשרים הם, רוב עמארצים האבן יא אראפ גענומען מעשר, קען מען גיין נאך רוב און זיך פארלאזן אז זיי האבן שוין אראפ גענומען, אבער די חכמים. האבן מחמיר געווען צוליב דעם מיעוט וואס האבן נישט אראפגענומען אז מען דארף נאכאמאל אראפנעמען מעשרות, און תבואה וואס מען קויפט פון אן עם הארץ ווערט אנגערופן דמאי, דאס איז א לשון דא מאי, דאס וואס איז דאס? איך ווייס נישט צו דאס איז יא געמעשרט אדער עס איז נישט געמעשרט, איז אויב א מענטש האט געקויפט מעהל ביים עם הארץ און ער האט נישט געפאלגט די חכמים אראפצונעמען תרומות און מעשרות און ער האט יעצט געמאכט דערפון מצה, איז קען מען יוצא זיין מיט אזא מצה? און די גמרא וועט שוין מסביר זיין אז לכאורה איז ער דאך עובר אויף א איסור דרבנן ווען ער עסט עס, ווי אזוי קען ער יוצא זיין? ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו, מען קען אויך יוצא זיין מיט מצה וואס מ'האט געמאכט מיט מעהל פון מעשר ראשון וואס מען האט שוין אראפגענומען די תרומה. מעשר ראשון איז דער חלק וואס דער לוי באקומט צען פראצענט פון די תבואה, וואס אזוי איז דאך די מצוה ווען א מענטש האט תבואה דארף ער קודם געבן תרומה פארן כהן, מן התורה איז נישטא קיין שיעור וויפיל ער זאל געבן ער קען געבן אפילו אביסל, אבער די חכמים האבן געמאכט א שיעור אז א דורכשניטליכע מענטש זאל געבן צוויי פראצענט דאס מיינט איינס פון פופציג. נאכדעם וואס מען נעמט אראפ תרומה פארן כהן דארף מען אראפגעבן מעשר ראשון פארן לוי, דאס איז צען פראצענט פון די תבואה, און ווען דער לוי באקומט עס דארף ער אראפנעמען פון דעם נאכאמאל מעשר און געבן פארן כהן, דאס הייסט מעשר מן המעשר, און דאס ווערט אנגערופן תרומת מעשר, תרומה וואס מען נעמט אראפ פון די מעשר. די מינוט וואס דער לוי האט אראפגענומען תרומת מעשר און געגעבן פארן כהן, ווערט יעצט די תבואה חולין, און דער לוי קען עס אוועקגעבן פאר א ישראל, און א ישראל מעג עס עסן, ס'איז נאר אז ס'באלאנגט פארן לוי. ס'איז זיין געלט, אבער ס'האט נישט קיין שום קדושה, איז אויב דער לוי אדער א צווייטע איד האט יעצט געמאכט א טייג, א מצה פון מעשר ראשון שניטלה תרומתו, קען מען מיט דעם יוצא זיין. און די גמרא וועט שוין פרעגן, אז דאס איז דאך א פשיטא, פארוואס זאל מען נישט קענען יוצא זיין, ס'דאך נישט דא קיין שום עבירה דערין. און אזוי אויך ובמעשר שני והקדש שנפדו, מעשר שני איז א מעשר וואס מען געבט אראפ נאכדעם, ווי אונז האבן שוין פריער געזאגט אז מען געבט קודם אראפ תרומה פארן כהן, צוויי פראצענט, נאכדעם געבט מען מעשר ראשון פארן לוי די צען פראצענט, איז דא א מעשר שני, די צווייטע מעשר וואס מען נעמט אראפ, אבער דאס גייט פאר זיך אליין, מען געבט עס נישט אוועק פאר קיינעם, ס'איז נאר א מצוה, מען דארף עס ארויפטראגן און אויפעסן אין ירושלים, ס'האט א קדושה, מען טאר עס נישט עסן אינדרויסן פון ירושלים. ס'אבער דא א דין אז מעשר שני קען מען אויסלייזן די קדושה און ארויפלייגן אויף געלט, למשל א מענטש וואוינט ווייט פון ירושלים ער קען עס יעצט נישט ארויפטראגן, לייזט ער אויס די פירות, און די תבואה, און ער לייגט אריבער די קדושה אויף די געלט, און ווען ער גייט ארויף אויף ירושלים נעמט ער מיט די געלט און דארט קויפט ער זיך צו עסן פון דעם געלט און ער עסט עס אויף אין ירושלים. די קדושת מעשר שני איז אויב א מענטש האט אויסגעלייזט תבואה פון מעשר שני, און געמאכט דערפון מצה, דאס מיינט ובמעשר שני שנפדו אז מען קען מיט דעם יוצא זיין די מצוה פון מצה. הקדש מיינט אז ווען א מענטש האט מקדיש געווען תבואה פאר הקדש, טאר מען דאך פון דעם נישט הנאה האבן, אבער דארט איז אויך דא א דין אז ס'האט א פדיון, מ'קען אריבערלייגן די קדושה אויף געלט און ס'ווערט אויסגעלייזט, איז אויב איינער האט געמאכט מצה פון תבואה וואס איז געווען הקדש און ס'איז שוין געווארן אויסגעלייזט, קען מען אויך יוצא זיין מיט דעם, און די גמרא וועט שוין פרעגן אז וואס איז די חידוש, אוודאי קען מען יוצא זיין מיט מעשר שני והקדש שנפדו, זיי טוען דאך נישט קיין שום עבירה, ס'איז דאך געהעריגע חולין פארוואס זאל מען נישט קענען יוצא זיין? והכהנים, איינער וואס איז א כהן, בחלה ובתרומה קען יוצא זיין מיט מצה, וואס איז אדער חלה אדער תרומה. חלה מיינט אז ווען מ'האט א טייג איז דאך דא א מצוה אראפצונעמען חלה און געבן פאר א כהן, וואס דאס איז אויך די זעלבע זאך ווי תרומה אז נאר א כהן מעג עס עסן און א זר טאר עס נישט עסן, און תרומה מיינט ווען מ'נעמט אראפ פון תבואה, וואס דאס האבן מיר שוין פריער געזאגט, אדער אז דער ישראל נעמט אראפ די צוויי פראצענט, אדער ווען דער לוי נעמט אראפ תרומת מעשר, האט עס א קדושה פון תרומה וואס נאר א כהן מעג עסן און נישט קיין זר, איז דער כהן מעג דאך יוצא זיין די מצוה פון מצה אדער מיט חלה אדער מיט תרומה, און כאטשיג א ישראל.

וואס מ'האט נאך נישט אראפגענומען די תרומות און מעשרות דערפון, און דאס טאר קיינער נישט עסן, נישט קיין כהן, נישט קיין ישראל, און וויבאלד ס'איז א איסור קען מען נישט יוצא זיין דערמיט די מצוה פון מצה, און אזוי אויך ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו. אויב דער לוי האט געמאכט א מצה פון מעשר ראשון וואס ער האט נאך נישט אראפגענומען דערפון די תרומה, וואס די הלכה איז אז ווילאנג ער נעמט נישט אראפ די תרומה האט עס א דין ווי טבל, און קיינער טאר עס נישט עסן, קען מען מיט דעם נישט יוצא זיין די מצוה פון מצה, ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו. אויב איינער האט געמאכט א מצה פון טייג פון מעשר שני אדער הקדש וואס מ'האט נאך נישט אויסגעלייזט, און הקדש וואס מ'האט נישט אויסגעלייזט איז דאך אסור, מ'טאר נישט אפילו הנאה האבן דערפון, און אזוי אויך מעשר שני אינדערויסן פון ירושלים איז דאך אויך דא א איסור אז מ'טאר עס נישט עסן, קען מען מיט דעם נישט יוצא זיין די מצוה פון מצה. חלות התודה ורקיקי נזיר, ווען א מענטש ברענגט א קרבן תודה האט ער דאך געדארפט מיטברענגען מיט דעם פֿערציק ברויטלעך וואס דרײַסיק דערפון זענען געווען מצה און צען איז געווען חמץ, די דרײַסיק מצה איז געווען איינגעטיילט אויף דריי מינים,

קען מען מיט דעם יוצא זיין? איז אזוי, עשה לעצמו, טאמער האט ער געמאכט די חלות אדער די רקיקין פאר זיך אליין, ווייל ער האט געפלאנט צו ברענגען א קרבן תודה, אדער ווייל ער איז א נזיר און ער האט געפלאנט צו ברענגען די רקיקין פאר זיין נזירות, אין יוצאין בהן, קען מען נישט יוצא זיין מיט דעם די מצוה פון מצה, און אפילו ער האט נאך נישט מקדיש געווען די ברויטלעך, ער האט נאך בכלל נישט גע'שחט'ן די קרבן, און ער האט זיך יעצט מיישב געווען אז ער וויל עס נוצן פאר די מצוה פון מצה, קען ער שוין נישט יוצא זיין מיט דעם, ווי די גמרא וועט שוין זאגן א טעם אויף דעם. עשאן למכור בשוק, טאמער האט ער געבאקן די ברויט צו פארקויפן אויף די גאס פאר אזעלכע מענטשן וואס דארפן ברענגען א קרבן תודה אדער פאר א נזיר, און יעצט האט ער זיך מיישב געווען אז ער גייט עס נישט פארקויפן נאר ער וויל יוצא זיין די מצוה פון מצה מיט דעם, יוצאין בהן קען מען יא יוצא זיין מיט דעם, און מען וועט שוין זען פונקטליך דעם טעם אין די גמרא. תנא האט מען געלערנט אין א ברייתא כסמין מין חיטין, דער ספעלט, כאטשיג ער איז טאקע גערעכנט דא ווי א באזונדערע מין אבער למעשה איז ער אין די זעלבע משפחה ווי חיטין ס'איז אזוי ווי א אנדערע מין ווייץ, שיבולת שועל ושיפון מין שעורים, דאס זענען פון די משפחה פון גערשטן, דאס זענען אנדערע מיני גערשטן, למאי נפקא מינה פון וועלכע משפחה זיי זענען, ווייל ס'איז דאך דא א דין ביי תרומות און מעשרות אז מען קען נישט אראפנעמען פון איין מין אויף א צווייטע, למשל א מענטש קען נישט אראפנעמען תרומות און מעשרות פון חיטים אויף שעורים, ווייל דאס איז צוויי עקסטערע מינים, דאס לאזט אונז די ברייתא יעצט הערן אז כוסמין איז די זעלבע מין ווי חיטין און מען קען אראפנעמען תרומה פון איינס אויפן אנדערן, און שיבולת שועל מיט שיפון זענען א מין שעורים מען קען אויך אראפנעמען פון איינס אויפן אנדערן. שטייט שוין אין די ראשונים אז לגבי די מצוה פון מצה איז נישט קיין נפקא מינה, און מען קען אויסמישן אפילו אלע חמשת המינים, מען האט גענומען אביסל פון יעדע פון די פינף מינים און מען האט אויסגעקנאטן א טייג דערפון וואס איז בסך הכל גרויס א כזית, קען מען פון דעם יוצא זיין די מצוה. יעצט איז די גמרא מפרש, אזוי ווי די משנה איז דאך געשריבן געווארן אויף לשון קודש, און נישט יעדער האט געוויסט וואס מיינט דאס כוסמין שיפון און שיבולת שועל, איז די גמרא מפרש אויף אראמיש, וואס דעמאלטס האט מען גערעדט אראמיש,

אורז דאס איז רייז, עס איז די זעלבע לשון ווי אורז, רייז, און דוחן זאגט מען אויף ענגליש מילעט. איז אז מ'האט געמאכט פון די מינים א טייג קען מען נישט יוצא זיין די מצוה פון מצה, און די גמרא מיינט נישט נאר די מינים, אנדערע מינים קען מען אוודאי נישט, ער מיינט צו זאגן אפילו אורז ודוחן וואס די מינים זענען שוין גאנץ נאנט זאל הייסן תבואה, ס'דא גאנצע לענדער וואס האבן נישט קיין ברויט און זיי לעבן אויף רייז, און מען זעט טאקע די חכמים האבן קובע געווען אז מען זאל מאכן אויף דעם א בורא מיני מזונות ווי די גמרא זאגט אין מסכת ברכות. און ס'איז אפילו דא א שיטה ווי מ'וועט באלד זעהן אז מ'קען יא מאכן דערפון מצה, אבער אונזער משנה, ווייל ער האט אויסגערעכנט דווקא די פינף מינים, איז משמע אז פון אורז ודוחן קען מען נישט יוצא זיין די מצוה פון מצה. פרעגט די גמרא מנא הני מילי פון ווי נעם איך דאס אז דווקא די פינף מינים קען מען יוצא זיין מצה, אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא דבי רבי ישמעאל, דער אמורא ריש לקיש זאגט, און אזוי האט מען אויך געטראפן אין א ברייתא וואס איז געלערנט געווארן אין בית מדרש פון רבי ישמעאל, וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב, אין בית מדרש רבי אליעזר בן יעקב האט מען אויך געלערנט א ברייתא, אמר קרא שטייט אין פסוק אין פרשת ראה,

ממילא קען מען יוצא זיין מצה, אבער יצאו אלו, די מינים, אנדערע מינים, און אפילו אורז ודוחן וואס מ'האט דא אויסגערעכנט שאין באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון, זיי ווערן נישט זויער, אפילו דאס זען אמאל אמאל ווערט עס אויפגעבלאזן איז דאס נישט קיין חימוץ, דאס איז סירחון אז עס איז פארשטינקען געווארן, און ווען איינער וועט עס עסן אום פסח איז עס נישט דא קיין איסור פון חמץ, מען מעג עסן רייז אפילו אויב עס איז אויפגעבלאזן ווייל דאס הייסט נישט קיין חימוץ ס'הייסט עס איז פארשטינקען. און ווייל מען קען נישט עובר זיין אויף דעם די איסור פון חמץ איז נישט דא דערמיט די מצוה פון מצה. זאגט די גמרא מתניתין, אונזער משנה וואס זאגט אז דווקא די פינף מינים קען מען יוצא זיין מצה איז דלא כרבי יוחנן בן נורי קומט נישט אויס ווי די תנא רבי יוחנן בן נורי דאמר וואס ער האלט אורז מין דגן הוא אז רייז איז געהעריג א מין דגן ס'איז געהעריג תבואה וחייבין על חימוצו כרת און טאמער די רייז איז געווארן זויער איז עס געהעריג חמץ וואס מען איז חייב כרת דערויף דתניא וואס מען האט געלערנט אין א ברייתא

און ס'ווערט ממש עכטע חמץ און זייער שנעל, און לויט דעם איז דא געהעריג א כרת אויב מ'עסט עס אום פסח או דילמא, אדער זאל איך זאגן קרוב להחמיץ הוי, אז ס'ווערט אזוי נאנט צו חמץ, כמעט וואס ס'ווערט חמץ, אבער חמץ גמור לא הוי, ס'הייסט נישט באמת אז ס'זאל ווערן חמץ. טאמער טייטש איך אז קרוב להחמיץ מיינט ס'ווערט שנעל חמץ וועט מען חייב זיין כרת דערויף, טאמער זאג איך אז ס'איז נאר כמעט חמץ אבער למעשה ווערט עס נישט חמץ איז נישטא דערויף קיין חיוב כרת. און אויב אזוי וועט די משנה יא קענען אויסקומען ווי רבי יוחנן בן נורי, ווייל אפילו ער איז אויך מודה אז ס'איז נישט דא דערויף קיין כרת, מ'טאר עס נאר נישט עסן פסח ווייל ס'איז כמעט חמץ. זאגט די גמרא תא שמע קום כ'וועל דיר אויסלערנען דתניא וואס מ'האט געלערנט אין אן אנדערע ברייתא אמר רבי יוחנן בן נורי אורז מין דגן הוא וחייבין על חימוצו כרת ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח, דא זאגט ער קלאר ארויס סיי אז ווען ס'איז חמץ איז מען חייב כרת, און סיי וואלט מען געמאכט פון דעם פון א טייג וואס איז נישט חמץ וואלט מען געמאכט דערפון מצה קען מען געהעריג יוצא זיין די מצוה פון מצה. זעהט מען אז מפני שקרוב להחמיץ מיינט אז ס'ווערט שנעל חמצ'דיג און ס'ווערט טאקע חמץ גמור. און אויב אזוי אונזער משנה וואס עס שטייט אז מען קען נאר יוצא זיין מיט פינף מינים קען נישט אויסקומען ווי ר' יוחנן בן נורי וואס האלט אז מען קען יוצא זיין מיט זעקס מינים ווייל רייז קען מען אויך. איז ווי מען זעהט דא פון די לשון הברייתא פון ר' יוחנן בן נורי אז דווקא רייז קען מען יוצא זיין די מצוה פון מצה און מ'איז חייב כרת אויב ס'איז חמץ. אבער דוחן נישט, און די גמרא זאגט טאקע אין ברכות אז ווען איינער מאכט א ברויט פון רייז לויט רבי יוחנן בן נורי דארף ער מאכן המוציא לחם מן הארץ און ער דארף געהעריג בענטשן, נישט על המחי', נאר שלש ברכות ברכת המזון געהעריג. דאס איז די סיבה פארוואס אונז זעמיר געגאנגען פריער מיט די גירסא אין די פאריגע ברייתא אז מען דארף ארויסנעמען די ווארט ודוחן, רבי יוחנן בן נורי אוסר באורז מפני שקרוב להחמיץ. ס'דא וואס ווילן זאגן אז מ'קען יא גורס זיין די ווארט ודוחן, און אין הכא נמי, די סיבה פארוואס מ'טאר נישט עסן א תבשיל פון דוחן איז טאקע נישט ווייל ס'איז ממש חמץ, נאר ביי דוחן וועט מען טאקע יא זאגן אז ס'איז נאנט צו חמץ. אבער לויט אונזער גירסא וואס מ'האט ארויסגענומען די ווארט דוחן איז בכלל נישט דא קיין איסור צו עסן א תבשיל פון דוחן אפילו לויט רבי יוחנן בן נורי אום פסח ווייל יענץ ווערט נישט חמץ. דאס האלט אבער אינמיטן א ברייתא, די ברייתא איז ממשיך וכן היה רבי יוחנן בן נורי אומר, קרמית חייבת בחלה. א מין געוויקס וואס הייסט קרמית איז מען מחיוב צו געבן פון די טייג חלה, און די גמרא פרעגט מאי קרמית וואס איז דאס, אמר אביי, שיצניתא, אויף אראמיש רופט מען עס שיצניתא, און אזוי ווי עס איז געווען מער ווי איין מין שיצניתא פרעגט די גמרא מאי שיצניתא פון וועלכע שיצניתא רעדט מען, אמר רב פפא, שיצניתא דמשתכחא ביני כלניתא, דאס וואס געפינט זיך דארטן צווישן די געוויקס וואס הייסט כלניתא. מען דארף צו וויסן אז אין מסכת מנחות דף עיין לערנט די גמרא ארויס פון א לימוד אז די חיוב פון חלה גייט נאר אן ביי די חמשת מיני דגן, און לויט רבי יוחנן בן נורי טוט עס אויך אנגיין ביי רייז, און מ'האט דאך יעצט געשמועסט אז ס'איז א מין דגן, און רבי יוחנן בן נורי לייגט צו א זיבעטע זאך וואס דאס הייסט קרמית, אז דאס איז אויכעט א מין דגן און ס'איז אויך מחיוב בחלה. און מען דארף צו וויסן אז ס'איז דא א תוספתא דא אין מסכת פסחים וואס דארט שטייט אז לויט רבי יוחנן בן נורי קען מען מיט די קרמית יוצא זיין די מצוה פון מצה אויכעט, לכאורה גייט די צוויי זאכן צוזאמען, אויב ס'איז א מין דגן און מען דארף נעמען דערפון חלה, דארף מען לכאורה קענען יוצא זיין דערמיט די מצוה פון מצה און לפי זה איז א צריך עיון, פארוואס ווען מען רעדט פון רייז זאגט רבי יוחנן בן נורי מען קען יוצא זיין די מצוה פון מצה און ווען ס'קומט צו קרמית זאגט ער נאר אז ס'חייב בחלה, איך קלער אז אפשר קען מען זאגן אז די ברייתא דא קריגט אויף די תוספתא און ער האלט אין הכי נמי אז קרמית איז א מין דגן און איז מחיוב בחלה אבער למעשה ווערט עס נישט חמץ לאמיר זאגן ס'ווערט פארשטינקען אויב ס'ווערט אויפגעבלאזן אבער נישט קיין חמץ און ממילא ביי מצה וועט מען נישט קענען יוצא זיין ווייל דארט איז דא א ספעציעלע דין אז ס'מוז קענען ווערן חמץ, און די תוספתא האט געהאלטן אז ס'קען יא ווערן חמץ, און וויבאלד אזוי קען מען לויט רבי יוחנן בן נורי אפילו יוצא זיין די מצוה פון מצה. זאגט די הייליגע גמרא אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש ער זאגט נאך פון דעם אמורא ריש לקיש עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חימוצה כרת, אויב מ'האט אויפגעקנאטן א טייג און מ'האט בכלל נישט אריינגעלייגט קיין וואסער נאר אנשטאטס דעם האט מען געלייגט וויין, אויל אדער האניג, און אפילו די טייג איז געווארן חמץ'דיג און איינער וועט עס עסן איז נישט דא דערויף קיין כרת, און ריש לקיש האט נישט מסביר געווען פארוואס די טעם איז, פארציילט די גמרא יתיב רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע קמיה דרב אידי בר אבין די צוויי אמוראים זענען געזעסן ביי רב אידי בר אבין, און זענען געזעסן דארטן אזוי ווי תלמידים וואס זיצן לפני רבם ויתיב רב אידי בר אבין וקא מנמנם, רב אידי בר אבין האט געדרימלט, און ווילאנג ער האט געדרימלט האבן די צוויי תלמידים געשמועסט צווישן זיך אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא מאי טעמא דריש לקיש פארוואס טאקע האלט ריש לקיש אז מ'איז נישט חייב כרת אויף א טייג וואס איז געקנעטן געווארן מיט יין שמן ודבש, אמר ליה האט רב פפא געענטפערט דאמר קרא וואס שטייט אין פסוק לא תאכל עליו חמץ וכו' און נעבן דעם שטייט שבעת ימים תאכל עליו מצות, דרש'ן איך דברים שאדם יוצא בהם ידי חובתו במצה, מיט אזעלכע זאכן וואס מען קען יוצא זיין די מצוה פון מצה חייבין על חימוצו כרת, איז אויב ס'איז חמץ איז מען חייב כרת דערויף. והא אבער דער טייג וואס איז געקנעטן געווארן מיט יין שמן ודבש הואיל ואין אדם יוצא בה ידי חובתו, מיט דעם קען מען נישט יוצא זיין די חוב פון מצה, דהויא ליה מצה עשירה, ווייל דאס איז א רייכע מצה, און אין די תורה שטייט דאך אז מען דארף עסן לחם עוני, וואס חזל דרש'ענען אז ס'דארף זיין א ארעמע ברויט וואס איז געקנאטן מיט פשוט'ע וואסער, און נישט א ברויט וואס איז רייך מיט טייערע מיני משקאות אזוי ווי יין שמן און דבש, מיט דעם קען מען נישט יוצא זיין די מצוה פון מצה, איז אין חייבין על חימוצה כרת, און פונעם היקש וועט מען אויך לערנען אז מען קען נישט מחויב זיין כרת אויפ'ן חמץ, קומט אויס אז רב פפא האט געלערנט אז די היקש גייט אהין און צוריק. פון איין זייט האט מען שוין ארויסגעלערנט פריער א לימוד וואס איז ארויסגעקומען דערפון א גרויסע חומרא, אז נאר מיט די חמשת המינים קען מען מאכן מצה, אדער לויט רבי יוחנן בן נורי מיט זעקס מינים, מיט רייז אויך, ווייל נאר א זאך וואס קען ווערן חמצ'דיג נאר דאס קען מען נוצן פאר מצה, יעצט טענה'ט ר' פפא אז די היקש גייט אויף צוריק אויך ארויסצולערנען א גרויסע קולא, אז ס'גייט אויף פונקט פארקערט אויך, אז אזא זאך וואס מען קען נישט יוצא זיין מצה איז מען נישט חייב כרת אויך נישט. איתיביה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא האט אים געפרעגט א קשיא פון א ברייתא, המחהו, וגמעו, אויב ער האט עס צעלאזט און אראפגעשלינגען, דא רעדט מען ווען איינער האט א ברויט וואס איז געמאכט פון די חמשת המינים, און די ברויט האט ער צעלאזט, ס'איז געווארן ממש ווי א געטראנק, אזוי ווי וואסער, און אזוי האט ער עס אראפגעשלינגען, איז דער דין אזוי, אם חמץ הוא ענוש כרת. אויב ס'איז א חמצ'דיגע ברויט, איז ער חייב כרת דערויף. און כאטשיג ער האט עס געגעסן שלא כדרך אכילתו, און מ'האט מיר דאך געלערנט אויבן אויף דף כד אז כל איסורין שבתורה טאמער מ'עסט עס שלא כדרך אכילתו איז מען פטור, איז שוין דא א ספעציעלע לימוד אין מסכת חולין דף קכ, גמרא דרשנ'ט דארט פון די ווארט ונכרתה הנפש אז ס'איז דא כרת אפילו ווען מ'טרינקט חמץ, ווייל נפש איז א לשון פון רצון און הנאה, איז אויף יעדע אופן וואס ער האט הנאה פון חמץ, אפילו ווען ער טרינקט עס וועט אויך זיין ונכרתה. ואם מצה הוא, אויב ער האט אויסגעטרינקען א מצה. אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח קען מען נישט יוצא זיין און רשי זאגט דא אז ס'איז שלא כדרך אכילתן, די תורה זאגט דאך מען זאל עסן מצה און ער האט עס נישט געגעסן כדרך אכילתן, די גמרא דארט אין חולין זאגט נאך א טעם ווייל ס'הייסט שוין נישט קיין לחם, איינמאל ער האט עס צעלאזט האט עס פארלוירן דעם שם לחם און ביי מצה שטייט דאך לחם עוני. ביז אהער גייט די ברייתא, טענה'ט ר' הונא בריה דרב יהושע והא הכא דאין אדם יוצא ידי חובתו במצה, דא האמער א דוגמא א צולאזטע ברויט וואס מ'קען נישט יוצא זיין דערמיט מצה, וחייבין על חימוצו כרת, און אויף די זעלבע ברויט אויב ער איז חמצדיג און מ'טרינקט עס אויס איז מען יא חייב כרת, זעסטו דאך קלאר דא אז די ברייתא האט נישט געהאלטן אז מ'דרשנ'ט די היקש אזוי ווי דו זאגסט אז מיט נאר מיט א זאך וואס מ'קען יוצא זיין די מצוה פון מצה איז מען חייב כרת דערויף. ווייל אויב יא וואלט דאך געדארפט אויסקומען אז ווען מען טרינקט אויס דעמאלטס חמץ וואלט מען אויך געדארפט זיין פטור פון כרת ווייל מען קען דאך נישט יוצא זיין די מצוה פון מצה. אויב אזוי קען מען שוין מער נישט זאגן אז די טעם פון ריש לקיש איז ווי דו האסט געוואלט זאגן אז מען מאכט די היקש, ווייל אונז זעהן מיר קלאר אז מען מאכט נישט אויף דעם אופן די היקש און יעצט דארף מען פארשטיין און פארוואס יא, פארוואס טאקע האט ריש לקיש געזאגט אז מען קען נישט יוצא זיין מיט א טייג וואס מען האט געקנאטן מיט יין שמן ודבש. איז דער גאנצער שמועס צווישן רב פפא מיט רב הונא בריה דרב יהושע איז געווען אין אנוועזנהייט פון רב אידי בר אבין וואס האט געדרימלט. מיט אזוי דרימלענדיגערהייט האט ער אויפגעכאפט זייער שמועס, און ער האט געזען ווי זיי קענען זיך נישט א עצה געבן מסביר צו זיין וואס איז די טעם פון ריש לקיש, איתער בהו רב אידי בר אבין האט ער זיך אויפגעוועקט דורך זיי. אמר להו האט ער זיי געזאגט דרדקי קינדערלעך, ווי איינער זאגט איר זענט אזוי ווי קליינע קינדער אז קענט נישט אויסרעכענען דעם טעם פון ריש לקיש, היינו טעמא דריש לקיש משום דהוו להו מי פירות, ווייל דער משקה יין שמן ודבש איז מי פירות, דאס איז נישט קיין וואסער, דאס איז זאפט פון פירות, און מי פירות דא גייען מיר איבער צו דף ל"ה עמוד בית, אין מחמיצין. א טייג וואס מען האט געקנאט מיט מי פירות קען נישט ווערן קיין חמץ, ווייל די פעולה פון חמץ געשענט נאר דורך וואסער און דא האט מען דאך נישט אריינגעלייגט גארנישט קיין וואסער, ווערט עס נישט קיין חמץ, און אויף דעם האמער דאך שוין א היקש אז אזא מין טייג וואס קען נישט ווערן קיין חמץ איז מען נישט חייב קיין כרת ווען מען עסט עס, קען מען אויך נישט יוצא זיין די מצוה פון מצה ווי אונז האמיר שוין פריער געלערנט בהיקש. אלע ראשונים פרעגן שוין די קשיא אז מעט זען שפעטער אויף דף ל ו עמוד אלף דא א מפורשע ברייתא אז ווען מען קנעט א טייג מיט מי פירות קען עס יא חמץ ווערן, איז דאך א סתירה אויף ריש לקיש וואס זאגט אז מי פירות אין מחמיצין. איז אין דעם קומענדיגן שיעור עמער שוין פארענטפערן די קשיא. אויראיזאם.